שלום וברכה צו "על רגל אחת" אויף קול מבשר. אונז גיימער רעדן יעצט וועגן א מציאות וואס איז קלענער פון א מציאות קען מען זאגן. דאס הייסט א חלק פון א מציאות וועגן וואס אונז ווייסט מיר נישט און אונז האמיר אהין נישט קיין צוטריט, אבער די וויסנשאפט זאגט אז לכאורה עקזיסטירט עס ווייל אנדערש שטימט נישט די זאך. אקעי, לאמיר גראד גיין צום ענין. לאמיר נישט רעדן טערקיש, לאמיר רעדן אידיש. און לאמיר אנפאנגען מיט א קשיא. לאמיר פרובירן עפעס צו פארשטיין. ס'איז דא א כלל, אזוי איז ווייזט די מציאות, אז כוואליעס, וואלן, פארן אויף עפעס. א כוואליע קען נישט עקזיסטירן פאר זיך אליין, נאר ער מוז רייטן אויף עפעס. די פשוט'סטע משל וואס ס'איז עפעס וואס יעדער פון אונז האט שוין געזען אין לעבן, איז כוואליעס פון וואסער. וואסער כוואליעס וואלן לויפן אויף נו וואסער. א וואסער כוואליע קען נישט עקזיסטירן פון זיך אליין. יא, א וואסער כוואליע איז נישט בעצם די וואסער אליין, ס'איז נאר די לויפן. ס'לויפט, ס'איז א געוויסע ענערדזשי, ס'איז א כח וואס לויפט ארויף און אראפ, און אונז זעהן מיר עס ווי די וואסער טאנצט ארויף און אראפ. סאו אז די כוואליע פון די וואסער כוואליעס איז נישט די וואסער אליין, סאיז נאר א געוויסע כח, די כח דרוקט זיך אויס צו אונזערע אויגן מיט וואסער וואס טאנצט ארויף און אראפ. סהייסט אז וואסער כוואליעס לויפט רייט אויף וואסער. אן וואסער איז נישט דא קיין וואסער כוואליעס. די זעלבע זאך איז אויך מיט קול. קול טראגט זיך דורך לופט. קול איז אויך א כוואליע. ס'איז א כוואליע. א וואל וואס לויפט אויף לופט. וויאזוי קול ארבעט איז שוין א אנדערע סוגיא, אבער קול איז א געוויסע כוואליע וואס טראגט זיך אויף לופט, עס קומט אן צו די אויער, און די אויער טוט וואס דער אייבערשטער האט עס פראגרעמט ס'זאל טון, און צווישן דעם אויער און דעם מח באקומען מיר אונז קול, אונז הער מיר, אזוי ארבעט די חוש השמיעה. איז ווייטער מיט לופט, מיט קול איז לופט כוואליעס, לופט כוואליעס לויפט אויף לופט. סאו, א כוואליע, א וואל, א wave, איז א מין ענערדזשי, ס'איז א מין כח וואס דארף אן אמצעי, ס'דארף א מידיום, א מיטל מיט וואס צו עקזיסטירן, אויף וואס צו לויפן, דורך וואס צו לויפן, פאר זיך אליין קען א כוואליע נישט עקזיסטירן, דאס איז א כלל, דער כלל האט א אויסנאם. און די אויסנאם איז עלעקטראמעגנעטיק וועיווס. עלעקטראמעגנעטיק שטראלן, כוואליעס, איז א נאמען וואס איז כולל אסאך זאכן, ס'איז כולל ליכטיגקייט, ליכט שטראלן, ס'איז כולל רעדיאו וועיווס, רעדיאו כוואליעס, און נאך. אבער ס'איז איין געוויסע משפחה, א באשטימטע משפחה, וואס באשטייט פון כוואליעס פון וואלן, אבער די כוואליעס לויפן נישט אויף גארנישט. זיי לויפן אליין. און ס'הערט זיך אביסל ווי טערקיש. אויב אונז האבן דאך אוועקגעשטעלט א הנחה אז א כוואליע איז א געוויסע סארט ענערגיע, א געוויסע סארט כח וואס קען נישט עקזיסטירן כשלעצמו. ס'מוז האבן עפעס עפעס וואס ס'טראגט עס, עפעס אויף וואס ס'רייט. אבער די מציאות איז נאך אלץ אז עלעקטראמאגנעטיק וועיווס, עלעקטראמאגנעטישע כוואליעס, דארפן נישט קיינעם נישט, זיי דארפן נישט גארנישט און זיי לויפן אליין, זיי עקזיסטירן פאר זיך אליין. און די מציאות איז טאקע אז עלעקטראמאגנעטיק וועיווס קענען לויפן אין חלל, זיי קענען לויפן אין ספעיס. איז למשל קול, ווען מ', מ'קען נישט שמועסן אויבן אין ספעיס, סתם ווען צוויי מענטשן זאלן דארטן שטיין און יענקל זאגט גוט מארגן וועט משה אים נישט הערן, משה וועט אים נישט הערן, ווייל ס'איז נישט דא קיין לופט, ס'איז נישט דא קיין לופט, און ס'איז נישט דא די מיטל אויף וואס די קול כוואליעס זאלן זיך קענען טראגן, מילא טראגט זיך עס טאקע נישט, ס'בלייבט שטעקן ביי משה'ן. עלעקטראמאגנעטיק כוואליעס גייען אין ספעיס אויכעט. זיי גייען, און דאס איז די אופן וויאזוי אונז קען מיר קאמיוניקירן דא אונטן אויף דער ערד מיט אסטראנאטן אויבן אין ספעיס. סאו די מציאות, די פענאמענא אז איך זעה ס'איז דא א געוויסע משפחה פון כוואליעס, עלעקטראמאגנעטישע שטראלן, וואס איך זעה נישט אויף וואסערע אמצעי ער נוצט, וואסערע מיטל די שטראלן, די כוואליעס נוצן צו קענען פארן, זיי טראגן זיך פון זיך אליין, האט, איז געווען א קשיא. ס'איז געווען א קשיא, און ס'איז געווען א געוויסע סייענטיסט מיט יארן צוריק וואס איז אויפגעקומען מיט א געוויסע שפעקולאציע. ער איז אויפגעקומען מיט א השערה אז ס'איז דא נאך עפעס דא. ס'איז דא נאך עפעס א מין, חוץ לופט, חוץ וואסער, ס'איז דא נאך א געוויסע זאך וואס אונז ווייס מיר נישט וואס דאס איז, אונז קען מיר עס נישט אויפכאפן, על כל פנים דערווייל האבן מיר נאכנישט מצליח געווען עס אויפצוכאפן, אבער דאס פילט אן די גאנצע יקום, די גאנצע חלל, די גאנצע ספעיס, איבעראל, און יענץ איז די אמצעי, יענץ איז די מיטל אויף וואס די עלעקטראמאגנעטישע שטראלן לויפן. ווייל דאס איז געווען א דבר פשוט אנגענומען ביי דער וויסנשאפט, אז א שטראל, א כוואליע קען נישט לויפן פון זיך אליין, קען נישט לויפן אזוי אלס א דבר נפרד, ס'מוז זיין צוגעטשעפעט צו עפעס, ס'מוז לויפן אויף עמיצנס רוקן, און וויבאלד איך זע נישט וואס, איז מסתבר, אזוי האט יענער געוואלט זאגן, אז ס'איז דא נאך עפעס, אזא אמצעי, עפעס וואס פילט אן די גאנצע, די גאנצע, נישט לופט, לופט איז נישט דער ווארט דא, די גאנצע ספעיס, די גאנצע חלל, אריינגערעכנט אויבן ספעיס, אויבן אין חלל וואו קיין לופט איז זיכער נישטא, און די עלעקטראמאגנעטישע שטראלן טראגן זיך אויף אים. יענץ איז די אמצעי, יענץ איז די מיטל, יענץ איז די רוקן אויף וואס עלעקטראמאגנעטישע כוואליעס לויפן. יעצט, די השערה מיט וואס יענער סייענטיסט איז אויפגעקומען, איז געקומען אין א תקופה ווען די וויסנשאפט האט זיך אפגעגעבן, האט אלץ מער געזען אלץ מער צוזאמגעשטעלט דעם קשר צווישן זאכן. דאס הייסט דאס איז געווען א זאך וואס מ'האט אנגעהויבן זען בעיקר זייער שטארק אין די לעצטע הונדערט, הונדערט פֿופֿציק יאר, אז סאיז דא א שייכות, יעדע זאך וואס מ'זעט אז זיי האבן עפעס א פארבינדונג, אז א' האט עפעס א קשר מיט ב', האט מען געזוכט מיט וואסערע, אויף וואסערע אופן זענען פארבינדן, וויאזוי האט א' א השפעה אויף ב'. און לאמיר כאפן א דראסטישע דוגמא פאר דעם. און די דוגמא איז די כח פון גרעוויטי, די כח המושך פון דער ערד. איז די טאטע פון כח פון די כח פון גרעוויטי פון די כח המושך האט געהייסן אייזיק נוטאן, אן ענגלישער פיזיסיסט וואס האט געלעבט מיט א פאר הונדערט יאר צוריק. ער איז געווען פון די גרעסטע וויסנשאפטליכע גאונים אין די היסטאריע פון דער מענטשהייט בכלל. איז ער איז אויפגעקומען מיט דעם אז ס'איז דא אזא כח אז צוויי זאכן, יעדע צוויי זאכן ציען איינע צום אנדערן. און ער האט געמאכט כל מיני חשבונות, ער האט אויסגערעכנט אז די כח פון גרעוויטי, די כח המושך, דאס איז די כח וואס איז אחראי אויף דעם אז די ערד דרייט זיך ארום די זון, און די זעלבע זאך מיט די אנדערע כוכבי לכת, די אנדערע פלאנעטן, אז זיי קרייזן ארום די זון, דאס איז אויך די כח וואס האלט די לבנה. וואס אונז זעמיר מחדש יעדן חודש, אז דאס זאל זיך דרייען ארום אונזער ערד, ארום די כדור הארץ. דאס איז אויך די סיבה פארוואס ווען א מענטש גיבט א טאנץ פאלט ער צוריק אראפ. פארוואס יעדע זאך סתם אזוי וואס מען ווארפט אין די לופטן אדער וואס רייסט זיך אראפ פון בוים, א פרי רייסט זיך אראפ פון בוים, פאלט אראפ אויף דער ערד. און האט געמאכט פארשידענע חשבונות, קאלקולעישאנס, און האט אוועקגעשטעלט א מאטעמאטישן בנין וואס האט מסביר געווען די כח פון גרעוויטי. דאס הייסט ער האט אויפגעשטעלט א א ממש א גאנצע סטראקטשער וואס דו האסט געקענט מיט דעם מסביר זיין אז דו קענסט אפילו פאראויס זאגן אז טאמער א זאך וואס איז אזוי און אזוי גרויס און אזוי און אזוי שווער עס באשטייט פון אזויפיל און אזויפיל מאטריאל סחורה וועט אראפגעווארפן ווערן פון א פלאץ וואס איז כך וכך הויעך וועט עס פאלן אזוי און אזוי שנעל און אלעס האט געשטימט. ער האט אוועקגעשטעלט א גאנצע תורה, די תורה פון די כח המשיכה, פון גרעוויטי, און דאס האט אלעס זייער שיין פארענטפערט, אלעס זייער שיין מסביר געווען. ס'איז נאר געבליבן איין קשיא, די קשיא איז געווען ממש א קשיא במהות, וואס איז דאס די כח המשיכה? ווען איך גיב א שטופ פאר עפעס מיט די האנט, ווייס איך אז די, מיין האנט האט אנגערירט יענע זאך, אנגערירט, לאמיר זאגן מ'גיט א שטופ פאר א באלי, פאר א שטיין, וואס עס זאל נאר נישט זיין, פאר א שטיקל האלץ, פאר א צווייטן מענטש אפילו. נישט צווישן אונז אידן גערעדט, איז ווייס איך וואס דא איז געשען. די כח וואס איז געווען אין מיין האנט האט ג... כ'האב גענוצט דעם כח און אנגעוואנדן, ארויפגעלייגט, עפלייד, משפיע געווען דעם כח אויף יענעם, אויף די זאך וואס איז געשטופט געווארן, איז מיט דעם כח האט זיך יענער גערוקט, האט זיך יענץ גערוקט, איז יענץ געפלויגן, זיך געקאלערט. וואס טוט זיך אבער מיט די כח המשיכה, גרעוויטי? וויאזוי קומען זיך די צוויי זאכן צוזאמען? ס'איז דאך נישט דא אויבנאויף, קוק דערויף, זעסט נישט קיין שום פיזישן קשר, קיין שום פיזישן שייכות צווישן א' און ב', וואס ארבעט דא? וויאזוי קומט אן די כח פון א' צו משפיע צו זיין אויף ב'? וויאזוי האט ער אן עפעקט אויף אים? ס'איז דאך נישט דא גארנישט צווישן די צוויי חוץ לופט. איז די קשיא צוזאמען מיטן כח אויף וואס ער האט זיך באצויגן איז געבליבן הענגען אין די לופטן, ביז ס'איז געקומען איינשטיין און ער איז אויפגעקומען מיט א תירוץ, מיט א הסבר. איינשטיין האט מסביר געווען אז די כח המשיכה, אונז רופט מען עס כח המשיכה פון געוואוינהייט ווייל דאס איז וואס דאס איז וואס אונז זעמער, אונז זעט אויס צו אונז צו אונזערע אויגן ווייזט זיך אויס ווי א' ציט צו זיך ב', ווי די כדור הארץ ציט צו זיך שטיינער, עפלעך, מענטשן און אלעס בערך. האט איינשטיין געזאגט אז די גרעוויטי איז נישט קיין ציען, נאר ס'איז מער א קנייטש אין ספעיס, אין חלל. ס'איז אביסל נישט אזוי גרינג צו משלים זיין מיט דעם, ווייל ס'איז, אונז קוקט מען נישט אן, זעמער נישט צוגעוואוינט אנצוקוקן ספעיס, סתם פלאץ, נישט לופט רעדט מען דא, מ'רעדט סתם פון ליידיג פלאץ, ווי עפעס א זאך, ווי א ממשות. אבער אין א געוויסע בחינה, דאס איז געווען איינשטיינ'ס חידוש, איז פלאץ, סתם ליידיג פלאץ וואס האט אין זיך גארנישט, איז אויכעט עפעס א געוויסע סארט ממשות וואס קען צוקנייטשט ווערן, וואס קען באקומען א שפאלט, א קריץ, עס קען אריינגעגראבן ווערן, און ס'איז א ענדליכע בחינה ווי מען זאל אויסציען א טישטוך אין די לופטן, עס צוטשעפענען צו איין זייט וואנט און די אנדערע עק פונעם טישטוך צוטשעפענען צו די אנדערע זייט וואנט, אדער צווישן צוויי מענטשן האלטן עס פון די זייט און פון די זייט, א טישטוך אויסגעצויגן. און לייגסט אינמיטן א שטיין אדער סיי וואסערע שווערע זאך מאכט עס א אזא גריבל, די טישטוך ווערט אזוי ווי אריינגעזעצט, אריינגעקוועטשט אויף דעם פלאץ ווי די שטיין אדער שווערע זאך איז, און ארום און ארום גייט עס שיף, ס'גייט שיף אינעם ריכטונג פונעם שטיין. איז ספעיס ארבעט בערך אזוי. אז ווען ס'זעצט זיך אריין דערין א שווערע זאך, מאכט עס אזוי ווי אזא גריבל, און קלענערע גרינגערע זאכן וואס זענען לעבן דעם, וואס זענען אין די אומגעגנט פון יענע שווערע זאך, קוילערן זיך אהין. ס'איז די משל איז נישט פונקטליך, ווי מ'קען זיך פארשטעלן, אבער דאס בערך גיבט איבער דעם געדאנק, ס'איז גענוג גוט צו אילוסטרעטן דעם געדאנק. יא, איז פארשטייט זיך אליינס, ספעיס חלל איז נישט קיין טישטוך, און די קנייטש אין ספעיס איז נישט די זעלבע זאך ווי א גריבל אין א טישטוך. אדער אפילו אין דער ערד, אבער די יסודות'דיגע געדאנק דערפון איז עס גענוג גוט פאר דעם, דאס איז עס מסביר, אזוי ארבעט עס. ספעיס איז א זאך וואס בעצם איז עס, לאמיר זאגן, אויסגעצויגן, לייגסט עפעס אריין מאכט עס אזא גריבל, א קוועטש, א בערגל, אן אימפרעשאן, און אלע אנדערע זאכן וואס זענען קלענער און גרינגער קוילערט דאס זיך אהין, אין די ריכטונג. סאו דאס איז גרעוויטי. גרעוויטי אין אנדערע ווערטער איז נישט קיין משיכה, נישט עפעס וואס ציט, נאר ס'איז מער א קנייטש, אזא גריבל און ארום און ארום גייט שיף אויף אראפ, און במילא זאכן קוילערן זיך אטאמאטיש אהין אין די ריכטונג פון יענע שווערע זאך. סאו דאס איז געווען איינע פון איינשטיינ'ס חידושים מיט איבער הונדערט יאר צוריק, און די חידוש, די אויפטוה, וואס איינשטיין האט עס אויסגעארבעט מיט מאטעמאטיקס, און שפעטער האט מען אויכעט געמאכט עקספערימענטן און פעסטגעשטעלט אז עס שטימט, אז דאס האט יענעם אינספירירט אז ער האט אנגעפאנגען טראכטען אויכעט אין אזא ריכטונג, סאו וויבאלד איינשטיין האט מחדש געווען אז אויב זעה איך אז סאיז דא א קשר צווישען א' און ב' דארף איך טרעפן איז דא דא א אמת'דיגע פיזישע פארבינדונג צווישען די צוויי, איך דארף קענען פיזיש מסביר זיין וויאזוי א' איז משפיע אויף ב', און איינשטיין האט געטראפן, ער האט געטראפן דעם פלאץ, ער האט געטראפן דעם אופן וויאזוי די השפעה פון גרעוויטי גייט, וויאזוי די גרעוויטי ארבעט. אז ס'האט צוקנייטשט פשוט די ספעיס צווישן די צוויי זאכן, און דאס צווינגט אז די צווייטע זאך וואס ווערט נשפע, וואס ווערט צוגעצויגן, וואס אונז זעמער ווי ס'ווערט צוגעצויגן צו די ערשטע זאך, צו די גרעסערע זאך, יא, אז ס'פשוט ס'קוילערט זיך אהין, ווייל די ערשטע זאך, די שווערע גרויסע זאך, לאמיר זאגן די זון, די זון איז גרויס און שווער, ס'האט אביסל צוקנייטשט, ס'האט געמאכט אזא לאך אריין אין חלל, אין ספעיס, און די ערד אויטאמאטיש קוילערט זיך אין די ריכטונג פון די זון, די זאך די ספעיס גייט אביסל שיף אין די אין די ריכטונג פון די זון, און די ערד במילא קאלערט זיך אהין, ס'גליטשט זיך אהין צו די ריכטונג פון פון די זון, אבער בעצם איז נישט די זון כאפט אן די ערד מיט א אומזעבארע כח און שלעפט איר צו זיך, נאר די זון פאר ארבעט ארבעט אויפן שטח אויף די ספעיס וואס איז דארט צווישן איר, די זון, און די ערד, און די און די השפעה ליגט אין דעם שטח און ספעיס אליין. איז בקיצור אז ס'איז נישט דא אזא כח וואס מ'קען נישט זען, צווישן די ערד און די זון, גרעוויטי איז נישט סתם א צוציאונגס קראפט וואס איך זעה אז ס'איז דא און איך ווייס נישט וואס דאס איז, נאר איך ווייס אויכעט וואס דאס איז און ס'גייט נישט ס'גייט דירעקט פון די זון צו ספעיס און פון ספעיס צו די ערד. ס'איז דא א דירעקטע קאנעקשאן צווישן די צוויי? איז דעי רעיון, דעי חידוש, דעי המצאה מיט וואס איינשטיין איז אויפגעקומען האט אינספייערט, ס'האט אינספירירט אן אנדערן וויסנשאפטלער אז ער האט פרובירט אויפקומען אויף אן ענליכן אופן ווי איינשטיין מיט א הסבר אויף די עלעקטראמאגנעטישע כוואליעס, און זיין חידוש איז געווען ווי פריער דערמאנט אז ס'איז דא נאך עפעס, ס'הייסט אזוי ווי ס'איז דא חלל, ס'איז דא ספעיס און ס'איז דא אנדערע יסודות'דיגע זאכן אין די בריאה, און ס'איז דא נאך עפעס, ס'איז דא נאך עפעס וואס אונז האמיר נאכנישט באוויזן אויפצוכאפן ווייל ס'איז זייער זייער קליין. ס'איז מורא'דיג מורא'דיג קליין, קלענער ווי אונזער, ס'איז קלענער ווי אונזערע צוטריט קען אונז טראגן, אבער ס'איז דארטן און ס'פילט אן די גאנצע חלל, און די עלעקטראמאגנעטישע כוואליעס פארן אויף יענץ, אויף יענע, אויף יענע מציאות. ס'איז פונקט ווי פריער האט מען נישט געוואוסט אז חלל, סתם ליידיג ספעיס, די מציאות פון פלאץ, אז דאס איז א עכטע ממשות'דיגע זאך, אונז האמיר אמאל געמיינט אז חלל איז, סתם ס'איז, און אין דעם געשען זאכן, אין דעם איז דא לופט אדער איז נישט דא לופט, אין דעם עקזיסטירן מענטשן, עקזיסטירן אנדערע זאכן, עקזיסטירט א וועלט, עקזיסטירט א בריאה, אבער למעשה האט איינשטיין געוויזן אז חלל אליינס איז א חלק פון נאך א גרעסערע זאך, און חלל איז אויך עפעס וואס פילט אן, עס איז אויך עפעס א ממשות'דיגע זאך וואס האט פארשידענע תכונות, און עס קען דורכגיין שינויים, עס קען געקנייטשט ווערן, עס קען געטוישט ווערן, עס קען אויסגעצויגן ווערן, עס קען צאמגעשטופט ווערן, ממש אזוי, אזוי ווי אונז אויף די זעלבע זאכן וואס אונז ווייסמיר וועגן גומי, וועגן סיי וואס, קענסט עס צוהאקן, קענסט עס קלענער מאכן, גרעסער מאכן, צוקנייטשן, בייגן, איז חלל אליינס קען אויך צוקנייטשט און געבויגן ווערן, יא, און אזוי האט ער געוואלט זאגן, איז דא נאך א זאך. ס'דא א פריש זאך וואס אונז האמיר נאכנישט געזען, אונז האמיר נאכנישט באוויזן אויפצוכאפן וואס דאס איז, און יענץ איז איבעראל און און ס'פילט אן די גאנצע זאך, און די עלעקטראמאגנעטישע כוואליעס וואס איך זע, זיי קענען לויפן איבעראל אפילו וואו ס'איז נישטא קיין לופט, די איינציגסטע זאך וואס מ'דארף האבן איז חלל, סתם פלאץ, זיי קענען לויפן פון פון דא ביז אהין, איז חלל בכלל איז פול מיט יענע זאך. און ער האט געמאכט פארשידענע חשבונות, אזוי הייבט זיך אן היינט צוטאגס יעדע מאטעמאטישע טעאריע, יעדע וויסנשאפטליכע השערה אין די וועלט פון פיזיקס, מיין פון די חוקי הטבע, פון די חוקי הבריאה, הייבט זיך אן מיט מאטעמאטיקס. מען מאכט חשבונות, און און לויט דעם קומט מען צו צו פארשידענע מסקנות. און מיט די מסקנות זאגט מען אויב די מסקנות זענען אמת, דארף אין די אין די מציאות'דיגע וועלט, דארף איך קענען זען דעס און יענץ, דארף איך קענען זען זאכן, איך דארף עס קענען שפעטער באשטעטיגן מיט עקספערימענטן, מיט אבזערוועישאנס, באטראכטן, זען אויב די בריאה שטימט טאקע טאמער מיט די הסברים וואס איך האב געגעבן, אויב די הסברים קלאפן טאקע, און יענער יענער האט געמאכט חשבונות און די חשבונות האבן געשטימט, סאו די חשבונות האבן געשטימט און ער איז אין אנדערע ווערטער אויפגעקומען מיט א חידוש וואס מען האט אנגעהויבן נעמען ערענסט, מען האט עס אנגעהויבן נעמען ערענסט ווייל ס'איז דורכגעגאנגען די ערשטע שלב פון א וויסנשאפטליכע טעאריע, די מאטעמאטישע חשבונות, די מאטעמאטישע חשבונות זענען געווען אויסגעבויט און ס'האט געארבעט, אז ס'האט געשטימט מאטעמאטיש, איז עס עפעס וואס מען דארף ווייטער אריין קוקן. איז וואס האט ער געזאגט? ער האט געזאגט אז חלל, ספעיס, גייט נאך טיפער ווי אונז קען מיר זען, ווי אונז פארשטיי מיר עס. וואס הייסט אזוי? אונז קען מיר ספעיס אז ס'איז אין פראנט פון אונז, ס'איז אין בעק פון אונז, ס'איז ביי די זייטן פון אונז, און ס'איז אויבן און ס'איז אונטן, יא אין אלע ריכטונגען, מען קען גיין שיף, שיף אין פאראויס, שיף צוריק צווועגס, שיף אין די זייט, אבער אלע, ווען מען וויל צאם, ווען מען וויל מסביר זיין, א מגדיר זיין ספעיס, חלל, איז עס אז ס'גייט צו די זייטן, און ס'גייט אויכעט אויף ארויף און אויף אראפ, יא, ווען דו גייסט שיף איז עס אויך האלבוועגס ארויף און האלבוועגס צו די זייט, און די זעלבע זאך ווען דו גייסט שיף צווישן ממש פאראויס און צו די זייט פון דיר איז עס ווייטער האלב פאראויס און האלב אין די זייט, אבער די זעקס קצוות, לאמיר עס אזוי אנצייכענען, דאס דעקט ספעיס, חלל גייט נישט ווייטער ווי דעם, ס'איז אדער אין די ברייט אדער אין די דיקעקייט, אויף ארויף און אויף אראפ. יא, ס'איז פאראויס, צוריקצוועגס, רעכטס לינקס, ארויף און אראפ, אבער דאס איז עס. קענסט גיין אביסל אהינצו אביסל שיף, אבער דאס דעקט עס. ספעיס גייט נישט, עס פירט זיך נישט אויף אויף קיין אנדערן אופן ווי דעם, נישטא נאך עפעס וואס מען קען טון דערמיט. איז די חשבונות וואס יענער האבן געמאכט, וואס יענער האט געמאכט, האט געוואלט זאגן, וויל זאגן, אז ספעיס האט נאך תכונות. ס'האט נאך תכונות וואס אונז קען מיר נישט פארשטיין, ווייל אונז זעמער, אונז האמיר נישט קיין צוטריט אהין. האבן נישט קיין צוטריט אהין, אונז האבן נישט קיין ש. אונז באגעגענען מיר זיך קיינמאל נישט מיט די אנדערע תכונות, מיט די אנדערע אופנים, מיט די אנדערע קוואליטיס וואס ספעיס האט צו זיך, במילא קען מען זיך אפילו נישט מצייר זיין וואס דאס איז, אבער ס'איז דא. יעצט, אנשטאט זיך צו מוטשענען וואס די אנדערע קוואליטיס, וואס די אנדערע תכונות פון ספעיס, פון חלל, זענען, אדער וואלטן געווען, נניח אז ס'איז דא, נניח אז ס'שטימט טאקע, בפועל, דאס איז זייער שווער, ס'איז נישט נאר שווער, ס'איז ממש אוממעגליך, ווייל ווי געזאגט, אונז לעבן מיר אין א וועלט, דאס הייסט אונזער מציאות, אונזער עקספיריענס מיט די וועלט, אונזער נסיון ווייזט אונז נאר ספעיס אויף דעם אופן ווי אונז קעמער עס, ווי פריער דערמאנט, ס'איז פאראויס, צוריקצוועגס, רעכטס לינקס, ארויף און אראפ, אבער דאס איז עס. עפעס וואס אונז האמיר נישט, קען מען נישט פארשטיין, און מ'קען נישט רעדן דערפון אויך נישט. מ'קען עס אבער ממשיך זיין, מ'קען עס אבער ממחיש זיין, דורך זיך פארשטעלן א וועלט ווי חלל, ספעיס, איז נאך מער מוגבל ווי אונזער, ווי אויף וויפיל אונז קעמער עס. און א גוטע משל פאר דעם וואלט ווען געווען, זיך מצייר צו זיין א וועלט וואס האט נישט קיין ארויף און אראפ, נישט דא בכלל אזא מין מציאות ווי דיקיגקייט אפילו, די גאנצע זאך, אלעס, יענע גאנצע מציאות פון יענע וועלט איז נאר, און איז נאר, איז פלאך, אינגאנצן אינגאנצן פלאך. דאס הייסט, יענע באשעפענישן. וואס לעבן יענע וועלט זענען ממש ממש פלאך, ס'איז נישט דא אפילו קיין מציאות פון דיקיגקייט דארטן, און אלעס וואס זיי קענען איז, פאראויס, צוריקצוועגס, אדער רעכטס און לינקס. נישטא אזא זאך ווי אויבן און אונטן, נישט אז זיי קענען נישט, פשט איז נישט אז זיי האבן פשוט נישט געטראפן, זיי זענען נאכנישט אויפגעקומען מיט קיין עראפלאנען אדער מיט קיין אנדערע אופנים וויאזוי זיך צו קענען הייבן. די גאנצע באגריף איז נישט דא דארטן, ס'עקזיסטירט נישט. ס'עקזיסטירט נישט אזא זאך ווי אויבן און אונטן ביי זיי. אונז, אין אונזער וועלט, אונז האמיר אויבן און אונטן, אפילו ווען אונז האמיר נאכנישט קיין עראפלאנען, אפילו ווען אונז וואלט מען נישט געקענט טאנצן, ווען אונז וואלט מען זיך נישט געקענט אונטערהייבן פון דער ערד, ווייל אונזער עצם עקזיסטענץ, אונזער גוף, די פארעם, איז שוין, ס'גייט פון אונטן אויף ארויף, ס'איז דא דיקיגקייט, אונז זעמיר ברייט און אונז זעמיר הויך. סאו אונז רעד מיר יעצט אבער פון יענע וועלט, די אנדערע מציאות, מיט וואס אונז האלט מען זיך אינמיטן באקענען, דארטן איז בכלל נישט דא אזא מין מושג ווי דיקיגקייט, ווי ארויף, נישט דא אזא זאך. איז און ווען אונז מענטשן זאלן אנקומען צו אזא מין וועלט, צו אזא מין מציאות, און זעמיר ווי ס'טוט זיך, ס'לעבט זיך א וועלט דארטן, באשעפענישן און לאמיר אפילו זאגן זענען מענטשעלעך אדער כ'ווייס נישט וואס, זענען עס געוויסע סארטן באשעפענישן וואס זענען אינגאנצן פלאך, און ס'לויפט, מ'לויפט דארטן רעכטס און לינקס און פאראויס און צוריק, מ'גייט ארום און ארום, ס'איז לעבעדיג, ס'איז גוט, און פלוצלינג אונז גיימער און שטעקט מיר אריין א פינגער, שטעקט מיר אריין א פינגער אינמיטן א פארנומענע גאס פון יענע פלאכע וועלט. איז אונז שטעקט מיר דארטן אריין די פינגער, וואס די די די באשעפענישן וואס וואוינען אין די פלאכע וועלט, וואס זעהן זיי פאר זיך? פלוצלינג האט זיך באוויזן א זאך, יש מאין, ס'האט זיך באוויזן א זאך, כ'האב נישט קיין אנונג פון וואו ס'איז געקומען. יא, ער קען דאך נאר זען וואס ס'קומט פון פאראויס פון אים, פון די זייט פון אים, פונעם בעק פון אים. עפעס וואס קומט אראפ פון אויבן איז נישט דא, ער האט בכלל נישט אזא מין זאך אין זיין באגריף, נישטא אזאנס. איז ווען, און אונז, אונז עקזיסטירן מיר דאך אבער יא אין א וועלט וואס האט, וואס גייט פון אויבן אויף אראפ אויכעט, מ'רופט עס טרי-דימענשאנעל. נישט נאר טו דימענשאנעל פון די פון די זייטן און פון די ברייט נאר אויכעט אויף ארויף און אויף אראפ, אונז קען מיר דאס באווייזן, איז אבער ווען אונז לייג מיר עפעס אריין דארט מען שטעקט אריין א פינגער אינמיטן א פארנומענע גאס וואס גיין יענע באשעפענישן זעהן? עפעס האט זיך באוויזן און איך ווייס נישט פון וואו, איך האב עס נישט געזעהן קומען, איך האב נישט קיין מושג וויאזוי עס איז אנגעקומען הער, אוי אופס ס'איז דא! א רגע שפעטער אונז נעם מיר ארויס די פינגער און די זאך איז נעלם, כשבא כן ילך? איך האב נישט קיין אנונג וויאזוי ס'איז געקומען, וויאזוי ס'איז געגאנגען, ס'האט עפעס געגעבן א פשששט, א קום אריין, ס'האט זיך געגעבן א באווייז, און און א רגע שפעטער, ס'הייסט, ווען אונז האב מיר מחליט געווען ארויסצונעמען די פינגער, יענע איז עס איז עס פארשווינדן געווארן כ'האב עס נישט געזען קומען איך האב עס נישט געזען גיין עפעס א רואה ואינו נראה דרייט זיך דא. איז זאל מיר אונז פרובירן יעצט איך ווייס נישט וויאזוי לאמיר טרעפ לאמיר אונז טרעף מיר א געוויסן אופן וויאזוי אונז קען מען מאכן קשר מיט יענע באשעפענישן פון די פלאכע וועלט און אונז פרוביר מיר זיי מסביר זיין העלאו רב איד דארפסט וויסן אז פונקט ווי דו זעסט פאראויס יא איז דא אזא זאך ווי אויבן יענער האט נישט קיין מושג פון וואס איך רעד וואס וואס זאגסטו וואס הייסט אויבן וואס איז דעי אויבן? וואס הייסט ארויף? נישטא אזא מושג ביי אים. ער האט נישט אזא מין זאך, ער האט קיינמאל אזאנס נישט געזען, ער האט קיינמאל אזאנס נישט געהערט, און ער קען זיך אזאנס בשום אופן נישט מצייר זיין. אה, זאגסט אויבן, אויבן, קוק ווייטער, ווייטער, הייב אויף די קאפ, הייבט אויף, קוקט ער ווייטער, קוקט און ווייטער פאראויס, ווייטער פאראויס, ער דרייט זיך אויס, ארויף און אראפ, נישט דא אזא זאך ביי אים, עקזיסטירט נישט אין דער וועלט, דער וועלט איז מוגבל, דער וועלט איז איינגעשפארט געווארן אין א פלאכע מציאות, ער קען נישט ארויף און ער קען נישט אראפ, סאו, די אים איז סאך נאנטער ער קען סאך מער פארשטיין אז א זאך ווי רואה ואינו נראה, דאס הייסט א זאך וואס קען זיך באווייזן פלוצלינג אפילו ער איז פון ערגעץ נישט געקומען און ער ווערט פונקט אזוי שנעל נעלם אפילו ער איז פון ערגעץ נישט געגאנגען, דאס קען ער ענדערש הערן ווי באנעמען אזא מין זאך ווי ארויף און אראפ. ער האט נישט ער האט נישט אזא מין מציאות, ער ווייסט נישט וויאזוי, ער כאפט נישט וואס מען רעדט אפילו, יא? איז צוריק צו אונזער וועלט וואס איז מער אפן, מער ברייט, מער הויך און נידריג ווי יענע פלאכע וועלט, אונז האבן יא די מושגים פון ארויף און אראפ, פון דיקיקייט, אבער ספעיס, אזוי וויל יענע השערה זאגן, גייט נאך ווייטער ווי דעם. ס'גייט נאך ווייטער אויף אן אופן וואס אונז קען מיר נישט פארשטיין, און פון וואס אונז קען מיר אפילו נישט רעדן, ווייל אונז האבן נישט די השגה. אונז האבן נישט די השגה, אונז זעמיר פארמאכט. די פלאכע וועלט איז מוגבל, די פלאכע וועלט איז פארמאכט אין פלאכקייט, און אונז זעמער פארמאכט אין פלאכקייט פלאס טיפקייט פלאס הויכקייט פלאס פלאס אויבן און אראפ, אבער בעצם גייט עס נאך ווייטער אויף א געוויסן אופן וואס אונז קען מיר נישט פארשטיין, וואס אונז קען מיר נישט משיג זיין. אקעי, משיג זיין קען מיר עס נישט, אבער חשבונות און רעדן וועגן דעם, דאס קען מיר יא. און דאס האט יענער וויסנשאפטליכער געטון, ער האט גערעדט דערפון און ער האט געמאכט חשבונות דערוועגן, ער האט געמאכט א חשבון וועגן א זאך וואס. מאטעמאטיש קען מען אויפבויען א בנין און אויפווייזן אז ס'שטימט, און נישט סתם ס'שטימט נאר ס'שטימט ממש א מחיה כמין חומר, אבער במציאות, פיזיש, מסביר זיין אונז זאל מען פארשטיין וואס איז דאס? וויאזוי זעט עס אויס? וואס טוט עס? וואס טוט זיך דארטן? וואו שטייט עס איין? וואו געפינט זיך עס? די אלע זאכן, דאס קען מען נישט. אונז קען מען נישט ווייל אונז האבן נישט די, די מאטעמאטישע מושג איז נישט דא אין אונזערע פיזישע השגות וועגן די וועלט, וויאזוי די וועלט זעט אויס און וויאזוי די וועלט ארבעט. אבער וואס יא? די זאך עקזיסטירט, דאס הייסט די, לאמיר עס רופן א עקסטענשאן פון חלל, דאס הייסט יענע אנדערע חלק, יענע אנדערע אפטיילונג פון חלל, פון ספעיס איז דא, און די עלעקטראמאגנעטישע שטראלן לויפן דורך זיי, דאס הייסט זיי זענען דא, זיי פילן אן די גאנצע חלל, דאס הייסט פונקט ווי די, איבעראל וואו עס איז דא חלל איז דא אזא מושג ווי לענג און ברייט, און דיקיקייט, ארויף, אראפ, פאראויס, צוריק צוועגס, רעכטס, לינקס, איז אויך דא די פלוני אלמוני זאך פון חלל, וואס אונז זעמער נישט, וואס אונז ווייסמער נישט, וואס אונז פארשטיימער נישט, אבער דארטן אין יענע חלק, אין יענע אפטיילונג, אין יענע עקסטענשאן פון ספעיס, דארטן לויפן דורך אויף יענע זאכן רייטן די עלעקטראמאגנעטישע שטראלן, און אזוי באווייזן זיי זיך צו טראגן, אזוי לויפן זיי, אזוי קומען זיי אן פון איין פלאץ צום צווייטן. אקעי, איך וויל רעדן אביסל מער וועגן דעם ווי די זאכן זענען, די עקסטענשאנס פון חלל, די איבריגע באהאלטענע חלקים פון חלל ווי זיי זענען, און ווי מען וואלט זיי אפשר געקענט טרעפן, אבער דאס איז שוין אריכות און עס לויפט מיר אויס פון צייט, סאו מ'וועט שוין ממשיך זיין נעקסטע וואך מיט דעם וועגן די אנדערע דיימענשאנס, די אנדערע. אפטיילונגען פון ספעיס פון חלל וואס אונז קען מען נישט זעהן און אונז ווייסט מען נישט וואו זיי זענען. לאמיר נאר דא לסיום דערמאנען איין ווארט וועגן מאטעמאטיקס, ווייל לכאורה איז דא א אנדערע שוועריקייט וויאזוי מען קען מיט מאטעמאטיקס מסביר זיין רעדן וועגן זאכן וואס אין וואס מען קען נישט, וואס מען קען זיך נישט מצייר זיין למעשה, זוי קען מען מיט מאטעמאטיקס מאכן חשבונות, אין אנדערע ווערטער, ס'איז דא א שפראך דא אויף דער וועלט, ווען אונז ווילן מיר יעצט רעדן וועגן חלל, אזוי ווי, אזוי ווי אונז האמיר פריער גערעדט, ס'איז דא פלאכלאנד, און אונז האמיר א גרעסערע, מער טיפערע, מער ברייטערע ממשות אין חלל ווי אין א פלאכלאנד, און אונז וויל מיר זאגן אז ס'איז דא, ס'גייט נאך ווייטער, נאר אונז זעמיר פארכאפט אין אונזער הגבלה פון חלל, ממילא קען מען נישט פארשטיין, קען זיך נישט מצייר זיין, יענע, וועגן וואס מאטעמאטיק קען יא רעדן. און וויאזוי קען מאטעמאטיק יא רעדן? וויאזוי קען מען מיט מאטעמאטיק יא שילדערן עפעס וואס די מח איז נישט בכח צו משיג זיין? אויף דעם איז דא א תירוץ פונעם חזון איש, וואס ער ווייזט אן, סוף סוף פון אין סדר, אויף סדר טהרות, ווייזט דער חזון איש אן, אז מאטעמאטיקס איז איינע פון יענע מיני ברואים, וואס זענען אזוי ווי אמצעים, זענען פארמיטלערס צווישן צווישן גשמיות און רוחניות. דער חזון איש שרייבט אז די גאנצע זאך פון מאטעמאטיקס, די גאנצע מקצוע, די גאנצע סוגיא דערפון, איז נישט עפעס וואס איז אמאל געבוירן געווארן, און נישט אז ס'גייט אמאל שטארבן, און ס'האט נישט קיין עכטע מציאות, ס'האט נישט קיין עכטע אחיזה אין די מציאות אינעם פיזישן זין, אבער דער מענטש איז עס מרגיש אין די נשמה, מיט די שכל, ער קען פארשטיין. ער קען פארשטיין און ער קען עס מרגיש זיין אין די נשמה. חזון איש נוצט עס לגבי דעם אז אונז זעמיר אפילו אינעם אין די פיזישע וועלט ווי אונז לעב מיר, ווי אונז זעמיר מוגבל, ווי אונז זעמיר דא פארכאפט, אפילו דא איז אויך דא אזעלכע זאכן וואס מען קען נישט פארשטיין, מען קען נישט משיג זיין, און ס'איז מער רוחני, לאמיר אזוי, לאמיר נוצן א לשון מושאל, ס'איז מער רוחני ווי אלע אנדערע זאכן פון די וועלט, און בכל זאת ווייסט מען אונז אז ס'עקזיסטירט, און אונז האמיר צוטריט דערצו, אונז האמיר א פארקער דערמיט, און ער נוצט מאטעמאטיקס אלס איין אזא ביישפיל. יא, אז מאטעמאטיקס איז איז נישט עפעס וואס איז חשבונות, א חשבון ווערט נישט געבוירן, ווען אונז מאכן דעם חשבון כאפט מען אונז אז דער חשבון שטימט, ווען אונז זאגן מיר איינס מיט איינס איז צוויי, האמיר אונז אויסגעפירט דעם חשבון, דעמאלטס כאפט מען אונז אז איינס מיט איינס איז צוויי, אונז זעמיר זיך מקשר, אונז האמיר א שייכות דערמיט. מיט דעם חשבון, מיט די פארמולע, איינס פלאס איינס איז צוויי. אבער איינס מיט איינס איז צוויי אן אן אנהייב. איינס מיט איינס איז צוויי איז נישט געבוירן געווארן, און איינס מיט איינס איז צוויי שטארבט נישט. און דאס איז זיין לשון. לא נולדו מעולם ולא ימותו לעולם. און זיין מציאות איז נישט קיין עכטע אנטאפעדיגע מציאות, אבער ס'איז נאך אלץ א עכטע מציאות, און מיטן שכל קען מען עס פארשטיין. סאו דאס איז א שטיקל הסבר וויאזוי וויאזוי מאטעמאטיקס ארבעט, און וויאזוי מאטעמאטיקס איז א כלי, פארן מענטש צו קענען מאכן חשבונות וועגן זאכן וואס ער קען נישט פארשטיין. און וועגן די המשך הדברים, די אויספיר, וועמער צוקומען אם ירצה השם נעקסטע וואך. ברכה און הצלחה.